אוי רייס אפ! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף לט עמוד א'. די משנה גייט ארום רעדן דעם נושא פון אכילת מרור. ביז יעצט האבן מיר גערעדט, אזוי ווי מ'האט אנגעהויבן די משנה דף לה עמוד א', האבן מיר געהאט אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, דאס זענען די זאכן וואס א מענטש קען נוצן צו יוצא זיין די מצוה פון אכילת מצה, האבן געזאגט ווי אזוי מאכט מען מצות, חמשת מיני דגן, אפשר לייגט מען צו אורז, דוחן, תרומה, מעשרות, ווען מעג איך יא, ווען מעג איך נישט, ווי, דאס איז געווען אלץ די גמרא ביז יעצט, יעצט גייט די משנה אריבער גיין צו מרור. זאגט די משנה, ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, דאס זענען די גרינצייגן וואס א מענטש קען יוצא זיין דערמיט די מצוה פון אכילת מרור, אזוי ווי ס'שטייט אין תורה, על מצות ומרורים יאכלוהו, דא א מצוה פון מרור, נאר די תורה זאגט נישט קלאר וואס איז די מרור, איז גייט די משנה אויפציילן זאכן וואס מ'קען נוצן פאר אכילת מרור, זאגט די משנה אזוי, בחזרת, די ערשטע זאך וואס דו קענסט נוצן איז חזרת, חסה, דאס איז די נארמאלע ראמען לעטעס, ובתמכא, דאס איז די כריין וואס אונז האבן, די הארס רעדיש, ובחרחבינא, דאס איז פון א דעקל, פון א פאלם טרי, עפעס א זאך וואס וואקסט דארטן, אויך עפעס א ביטערע זאך, ובעולשין, דאס זענען ענדייווס, ובמרור, איז דאס אויך עפעס א שארפע זאך, עפעס א ביטערע זאך, וואס די זאכן קען איך נוצן פאר אכילת מרור. זאגט די משנה, יוצאין בהן, די אלע זאכן קען איך יוצא זיין בין לחין, בין יבשין, סיי צו ס'איז נאס, סיי צו ס'איז טרוקן, קען איך ווילאנג דו נוצט די פינף סארטן קען איך יוצא זיין דערמיט די מצוה פון אכילת מרור. אבל לא כבושין, אבער טאמער ס'איז ממש איינגעזאפט, ס'הייסט פשוט כבוש, ווי רשי זאגט מיט חומץ, אזא זאך קען איך נישט נוצן. אויכעט ולא שלוקין ולא מבושלים, טאמער ס'איז שטארק געקאכט, שוואכער געקאכט, א געקאכטע זאך דאס קען איך נישט נוצן צו יוצא זיין די מצוה פון מרור. ומצטרפין לכזית, זאגט די משנה אז אויב האסט נישט גענוג פון איין סארט, דארפסט צוזאמען לייגן, קען איך צוזאמען לייגן און מצרף זיין צו א כזית, ויוצאין בקלח שלהן, מ'קען יוצא זיין מיט די סטאק פון דעם, ובדמאי, אויב האב איך געקויפט פון א עם הארץ, איך בין נישט זעכער האט יא געגעבן תרומות מעשרות צו נישט, קען איך יוצא זיין דערמיט, ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו, אויב האב איך א לוי וואס ער האט שוין געגעבן זיין תרומה צום כהן, קען איך דאס נוצן פאר מרור, ומעשר שני והקדש שנפדו, די זעלבע זאך אויכעט אויב עס איז מעשר שני אדער הקדש וואס מ'האט שוין פודה געווען, קען איך עס נוצן פאר אכילת מרור. זאגט די גמרא, די גמרא גייט יעצט מסביר זיין יעדע זאך וואס מ'גייט דא אין די משנה אביסל בעסער מסביר זיין וואס מיינט עס, זאגט די גמרא, חזרת, וואס מיינט חזרת? דאס איז חסא, דאס איז די ראמעין לעטוס, דאס ווייסן אונז וואס אונז נוצן, עולשין, זאגט די גמרא, וואס מיינט עלשין? דאס איז הינדבי, דאס איז די ענדייווס, תמכא, וואס איז תמכא? אמר רבה בר בר חנה, תמכתא שמה, דאס זענען די הארס רעדיש, דאס וואס אונז נוצן פאר מרור. חרחבינא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אצוותא דדיקלא, דאס איז פון די דעקל, די זאכן וואס וואקסן דארטן, וואס איך ווייס נישט פונקטליך וואס עס איז, אויך עפעס א ביטערע זאך וואס דאס קען איך נוצן פאר אכילת מרור, ובמרור, וואס מיינט ובמרור, דאס איז מיינט מרירתא, אויך עפעס א שארפע, עפעס א גאר שטארקע זאך וואס דאס קען איך אויך נוצן פאר אכילת מרה. איז זאגט די גמ', תניא בר קפרא, זאגט בר קפרא אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, דאס זענען די זאכן וואס א מענטש קען יוצא זיין דערמיט, מיט אכילת מצה מיט אכילת מרור, ער גיבט א נייע ליסט, און בעצם זאגט ער די זעלבע זאכן נאר די סדר וואס ער ברענגט איז א אנדערע סדר, ער זאגט אזוי, וואס קען איך נוצן? בעולשין, דאס זענען די ענדייווס, ובתמכא, דאס איז, אזוי האט מען געזאגט, הארס רעדיש, בחרחלין, זאגט רש"י אז דאס איז א זאך וואס מען ווייסט נישט וואס ס'איז, רש"י זאגט לא ידעתי, איך ווייס נישט וואס ס'איז, בחרחבינין, דאס זענען פון די דעקל, די זאכן די שארפע זאכן ביי די דעקל, ובחזירן, איז דאס איז נאך א זאך, וואס דאס זענען ראמעין לעטוס, די חזרת וואס אונז האבן. רבי יהודה אומר, לייגט רבי יהודה צו און ער זאגט אזוי אף עולשי שדה איך קען די ענדייווס די עולשין קען איך ניצן עולשי שדה ועולשי גינה וחזרת און אויכעט חזרת דאס הייסט רבי יהודה לייגט צו די בר קפרא האט שוין געזאגט אפאר זאכן לייגט ער צו איך וויל צולייגן אף עולשי שדה ועולשי גינה וחזרת איז פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט רב יהודה וואס לייגסטו צו דא עולשי גינה וחזרת דו קומסט מיר זאגן אז עולשי גינה מיט חזרת דעיס איז א זאך וואס איך מעג ניצן הא תנא לה רישא דאס האסט דאך שוין געזאגט בר קפרא זאגט שוין די רישא דעיס עולשין מעג איך ניצן חזרת מעג איך ניצן וואס קומט רב יהודה דא צוצולייגן וואס איז זיין חידוש וואס ער וויל דא זאגן. זאגט די גמרא הכי קאמר, וואס ער וויל זאגן איז אף עולשי שדה, וואס ער וויל ארויסברענגען איז די עולשי שדה, דאס הייסט בעצם ס'האט נאך א נאמען צו זיך, ס'הייסט נישט נאר עולשי נאר ס'איז עולשי שדה, ס'דא עפעס א ניק נאמען צו דערפון, וויל ער זאגן אז בעצם אפילו ס'הייסט אביסל אנדערש, נאכאלץ זאלסטו וויסן דאס כעולשי גינה וחזרת,

רבי מאיר זאגט ס'דא נאך אנדערע זאכן, ס'דא עסווס, ס'איז דא טורא, ס'דא מר און ס'דא ירואר, דאס איז נאך מיני ירקות, זאכן וואס איך מעג נוצן צו גע פאר כדי צו קענען מקיים זיין די מצוה פון אכילת מרור. זאגט די גמרא, אמר ליה רבי יוסי, זאגט אים רבי יוסי, דו האסט אביסל פאלש געזעצט די ווערטער, זאגט אים אזוי, עסווס וטורא אחד הוא, ס'איז נישט צוויי פארשידענע זאכן עסווס און טורא, נאר עסווס וטורא דאס איז אלעס איין זאך, אזוי האט עס געהייסן. ומר ומר זה הוא ירואר, און אויך מר, דאס איז מר זה הוא ירואר דאס איז אלעס איין זאך, ס'הייסט נישט מר און ס'איז דא ירואר, נאר וואס מר דאס איז די זעלבע זאך ווי ירואר, דאס הייסט ער קומט צולייגן נאך צוויי זאכן וואס די צוויי זאכן קען איך אויך נוצן כדי צו מקיים זיין די מצוה. זאגט די גמרא, תנא דבי רבי תנא דבי שמואל האט מען געלערנט ביי שמואל, אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, דאס זענען די ליסט פון זאכן וואס א מענטש קען יוצא זיין דערמיט זיין מצוה אויף פסח, וואס קען איך נוצן? זאגט אזוי, חזרת, איך קען נוצן חזרת, איך קען נוצן ובעולשין, איך קען נוצן ובתמכא, איך קען נוצן ובחרבינין, און איך קען נוצן, דאס איז בעצם אלע זאכן וואס מען האט שוין געזאגט ביז יעצט, איז יעצט קומט ער מיט צוויי נייע זאכן און ער לייגט צו אויכעט ובחרגינין, קען איך צולייגען דאס איז ארעגאנא, דאס איז איין זאך וואס ער קען צולייגן, ובהרדופנין דאס איז נאך א זאך וואס ער האלט וואס ער זאגט מ'קען צולייגן דאס איז ווארמוואוד, אויך עפעס א שארפע אדער א ביטערע זאך וואס דאס איז אויך א זאך וואס איך מעג נוצן כדי צו יוצא זיין די מצוה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה לייגט צו, אף חזרת יולין וחזרת גלין כיוצא בהן, עפעס נאך אנדערע סארט ליעווס, אנדערע לעטוס וואס דאס זענען אויך ביטערע זאכן, דאס זאגט רבי יהודה דאס איז אויך זאכן וואס איך מעג נוצן פאר אכילת מרור. זאגט די גמרא, רבי אלעא אומר, רבי אלעא זאגט משום רבי אליעזר, נאך א זאך וואס איך קען צולייגן, אף ערקבלים, נאך א זאך וואס איך מעג צולייגן, דאס זענען אייווי, דאס הייסט עפעס אן אייווי וואס איז געוואקסן אויף א פאלם טרי, וואס איז עפעס א דיקע זאך, עפעס א שארפע זאך, דאס איז אויך זאכן וואס איך קען עסן און קענען יוצא זיין די מצוה. זאגט ער אבער, וחזרתי על כל תלמידיו, ובקשתי לי חבר, איך האב געזוכט נאך איינער וואס געדענקט אז רבי אליעזר האט געזאגט אזא זאך אז איך קען נוצן די אייווי פאר אכילת מרור, ובקשתי לי חבר, איך האב געזוכט א תלמיד וואס איז געווען דארטן, ולא מצאתי, און איך האב קיינעם נישט געטראפן וואס יענער קען זאגן יא, רבי אליעזר האט טאקע געזאגט מען מעג עס נוצן. זאגט ער, כשבאתי לפני רבי אליעזר בן יעקב, ווען איך בין געקומען צו רבי אליעזר בן יעקב, הודה לדבריי, האט ער מיר מודה געווען און געזאגט, יא אוודאי, איך בין אויך געווען דארטן, און איך געדענק אונזער רבי רבי אליעזר האט אונז טאקע געזאגט, אז אייווי איז אויך א זאך וואס איך קען נוצן אויף פסח. זאגט די גמרא ווייטער, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, כל שיש לו שרף, וואס מוז זיין? וואס איז די תנאי ביי א זאך וואס איך קען נוצן פאר אכילת מרור מוז זיין ס'האט עפעס אזוי ווי א ווייסע מילך וואס קומט ארויס עפעס א ליקוויד א ווייסע זאך וואס קומט ארויס אויב צוברעכסט עס דו שניידסט עס אין האלב קומט ארויס עפעס אזא זאפט א ווייסליכע זאך דאס איז א סימן אז דאס איז א זאך וואס מ'קען נוצן פאר אכילת מרור. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, רבי יוחנן בן ברוקה זאגט, כל שפניו מכסיפין, ס'מוז זיין די סימן וואס איז א זאך וואס איך קען נוצן פאר אכילת מרור, איז א זאך וואס נישט א טונקעלע גרין, טאמער ס'איז ממש א טונקעלע גרין קען איך עס נישט נוצן, ס'מוז זיין א זאך וואס איז א ליכטיגע גרין, דאס איז א סימן, אזא סארט גרינצייג דאס איז א זאך וואס דו קענסט נוצן פאר אכילת מרור. אחרים אומרים, דאס איז ר' מאיר, ער זאגט ניין, ס'מוז זיין כל ירק מר יש לו שרף ופניו מכסיפין, אז די יעדע ביטערע זאך וואס דו ווילסט נוצן, מוז האבן ביידע זאכן, ס'מוז האבן די מילך, די ווייסע ליקוויד וואס קומט ארויס דערפון, ופניו מכסיפין אויך, עס קען נישט זיין א טונקעלע גרינע זאך, דאס זענען זאכן וואס איך קען נוצן פאר אכילת מרור. אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן מדברי כולן מדברי כולן נלמד אז דו גייסט אדורך די אלע זאכן די אלע סארטן זאכן וואס איך מעג נוצן עסטו זעהן ירק מר ס'איז טאקע א זאך וואס איז א ביטערע זאך יש לו שרף ס'איז דא אינעווייניג די טאקע די ליקוויד די שרף די ווייסקייט וואס קומט ארויס פון דעם ופניו מכסיפין עס איז נישט קיין טונקעלע גרין דאס הייסט די הצד השווה פון די אלע זאכן וואס מ'ברענגט דא איז טאקע אז ס'קומט ארויס די ווייסע זאך, די ווייסע ליקוויד קומט ארויס, און פניו מכסיפין און ס'נישט צו קיין טונקעלע זאך. אמר רב הונא, זאגט רב הונא, הלכה כאחרים, די הלכה איז טאקע אזוי ווי אחרים. דערציילט די גמרא א מעשה. רבינא אשכחיה לרב אחא בריה דרבא. רבינא האט געטראפן רב אחא בריה דרבא. דהוה מהדר אמרירתא וואס ער איז געגאנגען זוכן דעם מרור וואס אונז האבן געזאגט עפעס א גאר א שארפע זאך, פארוואס? ווייל ער האט פארשטאנען אז דאס איז די שארפסטע זאך וואס איז דא, און ממילא איז ער געגאנגען זוכן דעם מרור. אמר ליה, האט אים געזאגט צו אים, מאי דעתיך דמרירין טפי, וואס עפעס, וואס איז דיר איינגעפאלן, פארוואס דווקא זוכסטו דאס? והא חזרת תנן, אין אונזערע משנה שטייט מ'זאל נוצן די לעטעס, זעסט דאך די ערשטע זאך וואס די משנה ציילט אויף, וואס איז אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח? בחזרת, זעסט, די ערשטע זאך וואס די משנה ציילט אויף איז די חזרת. ותנא דבי שמואל חזרת, אויך תנא דבי שמואל האט געזאגט מ'זאל נוצן חזרת. ואמר רבי אושעיא מצוה בחזרת, רבי אושעיא האט אויך געזאגט מצוה בחזרת. ואמר רבא, רבא האט מסביר געווען מאי חזרת, וואס איז חזרת, חסא, דאס איז די לעטעס. מאי חסא, פארוואס הייסט עס חסא, פארוואס דווקא דאס וויל איך נוצן, דחס רחמנא עילוון ווייל דער תורה, דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אונז, אונז זענען געווען אין מצרים, אונז האבן שווער געארבעט, למעשה דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען, מיט ניסים, מיט מופתים, און ממילא דחס רחמנא עילוון, און ממילא פון דעם נעמט מען חסא. ואמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, למה נמשלו מצרים כמרור, פארוואס זענען די מצרים צוגעגליכן צו מרור, לומר לך דיר צו זאגן, מה מרור זה שתחילתו רך וסופו קשה, אזוי ווי די מרור, וואס תחילתו איז עס ווייעך, אבער למעשה סופו קשה, אף מצרים תחילתן רכה וסופן קשה אזוי אויך די מצרים, אנהייב האבן זיי אנגעהויבן שיין מיט די אידן, זיי האבן געזאגט קום ארבעטן, מען וועט דיך העלפן, מען וועט דיך באצאלן, און שפעטער ווי די צייט איז ווייטער געווארן, וסופו קשה, ווי יעדער ווייסט אז ס'איז געווען דער סופו קשה. אמר ליה, האט ער געזאגט הדרי בי, אקעי, איך האב נישט געוואוסט, אויב אזוי הדרי בי גיי איך טאקע נישט זוכן מרור, נאר וואס, איך גיי נעמען חסא, אז דו האסט מיר מסביר געווען אז די משנה זאגט אזוי, יעדער איינער זאגט מען זאל נוצן חסא, איז האט ער חוזר געווען און וואס און געגאנגען זוכן טאקע חסא און אפגעלאזט די מרור. אמר ליה רב רחומי לאביי, רב רחומי האט געזאגט צו אביי, ממאי דהאי מרור מין ירק הוא, פון וואו ווייסטו בכלל, דאס הייסט ביז יעצט האט מען געזאגט, מען האט געהאט א גאנצע ליסט פון גרינצייג, פרעגט ער אים, פון וואו ווייסטו בכלל אז מרור איז א מין גרינצייג, אפשר איז א צווייטע זאך אינגאנצן? אימא, אפשר מיינט עס מרירתא דכופיא, די גאל וואס מען טרעפט אין א פיש, האט ער געזאגט, אפשר דאס מיינט ווען די תורה זאגט מען זאל עס נעמען נעמען, אז דאס נעמען מרור, מיינט עס א שארפע זאך, אבער נישט א זאך וואס וואקסט, נאר וואס די מרירתא דכופיא, די גאל פון א פיש. זאגט די גמרא ניין, פארוואס קען עס נישט זיין ווייל דומיא דמצה, די תורה זאגט דאך על מצות ומרורים, די מצה מיטן מרור מוזן אויסזען די זעלבע, און ממילא זאג איך דיר מה מצה גידולי קרקע, אזוי ווי מצות זענען גידולי קרקע אף מרור גידולי קרקע אזוי אויכעט מרור מוז זיין א זאך וואס איז גידולי קרקע און א פיש איז דאך נישט קיין גידולי קרקע. פרעגט ער אקעי, ואימא הירדוף, אפשר מיינט עס עפעס א בוים וואס איז עפעס א זייער זייער דאס איז זייער ביטערע בלעטער זייער ביטערע צווייגן, אפשר דאס זאל איך גיין נוצן פאר מרור, ווי רש"י זאגט אז דאס איז געווען וואס מען האט גענוצט ביי משה ווען ער האט עס אריינגעווארפן דארטן אין מרה, אז עס איז געווען א נס בתוך נס אז די וואסער איז געווארן זיס פון א ביטערע זאך וואס מען האט אריינגעווארפן דארטן, און ממילא זאגט ער אפשר נוץ הירדוף, נעם די צווייגן פון די יענעם בוים. זאגט ער ניין, דומיא דמצה, ס'מוז זיין ענליך צו מצה, מה מצה מין זרעים, אזוי ווי מצה איז מין זרעים, אף מרור מין זרעים, אזוי אויכעט מרור מוז זיין מין זרעים, סתם צווייגעלעך פון א בוים איז נישט קיין מין זרעים, און ממילא דאס קען איך נישט נוצן. פרעגט אים אקעי, ואימא, אפשר מיינט עס הרזיפו, ס'איז געווען עפעס אזא א זאך וואס בהמות האבן נישט געקענט עסן, פאר זיי איז געווען סם, פאר זיי איז געווען אזוי ווי פויזן, אבער מענטשן האבן עס יא געקענט עסן, אפשר אזא זאך דאס זאל זיין, דאס איז אויך א ביטערע זאך? אויף דעם זאגט ער ניין, דומיא דמצה, ס'מוז זיין ענליך צו מצה, מה מצה שנקחת בכסף מעשר, אף מרור שנקחת בכסף מעשר, אזוי ווי מעשר מוז זיין, אזוי ווי מצה מוז זיין א זאך וואס איך קען נעמען פון מעשר, און ממילא מרור אויכעט, אויב אזוי דו גייסט נעמען אזא זאך וואס איז פויזן דאס הייסט נישט קיין עסן, און ממילא וואלט איך נישט געקענט קויפן ממעות מעשר אזא סארט זאך, און ממילא וויבאלד איך שטעל צו די מרור מוז זיין אזוי ווי מצה, אזוי ווי מצה מוז זיין א זאך וואס איך קען קויפן ממעות מעשר שני, אויב אזוי מוז די מרור אויך האבן דעם זעלבן דין. אמר ליה רבה בר רב חנין לאביי. אימא מרור חד, דו ברענגסט מיר דא א גאנצע ליסט פון זאכן וואס איך קען נוצן, די משנה ברענגט פינף, די גמרא לייגט צו שפעטער אזוי אסאך זאכן, אפשר מיינט מרור איז נאר איין פארטיקולער זאך, איין זאך דאס קען איך נוצן און מער ווי דאס קען איך נישט נוצן? אויף דעם זאגט ער ניין, אין די תורה שטייט מרורים כתיב, די לשון פון די תורה איז על מצות ומרורים יאכלוהו, מרורים איז דאך א לשון רבים, און ממילא זאגט ער אז די תורה זאגט מיר מרורים, איז דאך פשט כ'האב א לשון רבים, פשט אז איך האב מער ווי איינס. פרעגט ער ואימא מרורים תרי, אקעי, ס'איז טאקע לשון רבים אבער אפשר מיינט עס נאר צוויי זאכן? זאגט ער ניין, דומיא דמצה, מה מצה מינין הרבה, אף מרורים מינין הרבה, אזוי האט מען געלערנט אין משנה אז מצה איז דא אסאך זאכן, וויבאלד כ'שטעל צו די מרור צו די מצה, איז אזוי ווי די מצה איז דא אסאך זאכן, מ'האט געזאגט חמשת מיני דגן, מ'האט אפשר געוואלט אפילו צולייגן אורז, דוחן, און ממילא אזוי ווי דו זעסט ביי מצה איז דא אסאך סארטן זאכן, און ממילא זאגט ער מיר אויך דא לגבי מרור האסטו אויך אסאך זאכן, און ממילא די משנה האט מען פינף זאכן, די גמרא לייגט צו נאך אנדערע סארט זאכן, און ממילא ווען די תורה זאגט מיר זאלסט נעמען מרור מיינט עס נישט דווקא צוויי זאכן, נאר עס קען זיין אסאך זאכן, פארוואס ווייל איך שטעל צו די מרור אזוי ווי מצה.